ביי די מנורה פון חנוכה איז דא א מחלוקת פון בית הלל מיט בית שמאי, בית הלל האלט מוסיף והולך, די ערשטע טאג איין לעכט ביז סוף חנוכה האלט מען ביי אכט לעכט, בית שמאי האלט אז פוחת והולך מען גייט אויף ווייניגער, מען הייבט אן מיט אכט און מען ענדיגט מיט איין לעכט. איז דא צו פארשטיין די שיטה פון בית הלל פארשטייט מען מוסיף והולך אז מען דארף זיין מעלין בקודש מען דארף ארויף גיין מיט די הייליגע זאך מער און מער ואין מורידין מען גייט נישט ווייניגער אבער די שיטה פון בית שמאי פארוואס האלט ער אז פוחת והולך מען גייט אויף ווייניגער זאגט ער זאגט די גמרא כנגד פרי החג יום טוב סוכות האט מען מקריב געווען קרבנות פאר די גוישע פעלקער, איז מען מקריב געווען יעדן טאג ווייניגער קרבנות ווי די טאג פריער, כדי צו ווייזן אז די גוים זענען פוחתים והולכים, די גוים זאלן ווערן ווייניגער און ווייניגער, און און וועגן דעם מאכט מען חנוכה אויך לויט בית שמאי איז אויך א פוחת והולך, ווייניגער לעכט יעדן טאג, איז קודם כל דארף מען פארשטיין פארוואס קען מען נישט יעדער צינדן יעדן טאג אכט לעכט בלייבן די זעלבע יעדן טאג אזוי ווי אן אנדערע מצוות מאכט מען אויך נישט מער און מער מען טרעפט נישט מאכן מער ווי פיר פיר זאכן ביי די ארבע מינים זאל מען זיין מוסיף והולך טרעפט מען נישט מען טרעפט נישט פוחת והולך מען מאכט יעדן טאג די זעלבע פיר פיר מינים איז פארוואס זאל מען נישט מאכן ביי חנוכה אויך אלע לעכט אלע נעכט זאל מען צינדן אכט לעכט. א צווייטע קשיא, אז מען פארשטייט זייער גוט די טעם פון בית הלל צו זיין מוסיף והולך וועגן מעלין בקודש, מען דארף ארויפגיין מיט די הייליגע זאך, פארוואס האלט בית שמאי אז פוחת והולך, ווי קומט אריין פרי החג, ווי קומט אריין די קרבנות פון סוכות פאר די גוים, ווי קומט עס אריין ביי חנוכה? איז דא א מורא'דיגע ווארט פון די כלי חמדה אז ער שרייבט אז די ענין בית שמאי און בית הלל האבן ביידע מודה געווען די זעלבע נקודה אז די ענין פון די צינדן די נרות חנוכה איז צו אוועק נעמען פון זיך די גלות פון יוון און די אלע גליות וואס די גוים ברענגען אויף אונז דורך די נרות חנוכה וויל מען דאס אוועק נעמען דורך די יום טוב חנוכה איז די מחלוקת איז געווען יעדער איינער האט געהאלטן אז מען דארף אוועקשטופן די גוים און מען דארף טרעפן א וועג וויאזוי צו מאכן די גוים ווייניגער. פאר דעם האט טאקע בית שמאי געהאלטן אז מען דארף זיין פוחת והולך אזוי ווי פרי החג, ווייל אונז דארפן דורך די נרות חנוכה אוועקנעמען פון זיך די גויאישקייט, אוועקנעמען פון זיך די גלות יוון, אוועקשטופן די כח פון די גוים און פון זייערע שרים אויבן אין הימל, אוועקשטופן די גויאישקייט, וועגן דעם דארף מען גיין פוחת והולך צו ווייזן אז ס'ווערט ווייניגער און ווייניגער און אויך צו בעטן און האפן אז ס'זאל ווערן ווייניגער און ווייניגער די השפעה פון די גוים אויף אונז, אבער בית הלל האט מודה געווען מיט דעם אז מען דארף צוקומען צו די ענין פון פון פון צוקומען אז די גוים זאלן ווערן ווייניגער, אז די יוון זאל ווערן ווייניגער, און אז דאס איז די תכלית און די ענין פון נרות חנוכה, צו אוועקנעמען די חושך, די פינסטערקייט פון יוון, האט ער מודה געווען, אבער בית הלל האט געהאלטן אז די וועג ווי אזוי אוועקצושטופן די די גוים, ווי אזוי ווייניגער צו מאכן די גוים, אקעגן כלל ישראל, דאס אוועקצונעמען איז נישט דורך דעם וואס מען דארף אוועקשטופן די גוים, נישט דאס איז די וועג וויאזוי מען דארף צוקומען צו דעם, די וועג צוצוקומען צו דעם איז אויב דו ביסט א מוסיף והולך, אויב א איד איז מוסיף והולך אין תורה, אין מצוות, אין גוטע מידות, א איד איז מוסיף ביי זיך צו ווערן בעסער און בעסער, דורכדעם אויטאמאטיש וועט שוין ווערן ווייניגער די גוים, מען דארף נישט צוקומען צו מאכן פעולות צו ממעט זיין די גוים, נאר אויב אונז זענען מוסיף והולך ביי אונז, אונזערע נרות חנוכה מוסיף והולך דורך דעם אויטאמאטיש וועט שוין ווערן פוחת והולך ביי די גוים אויכעט און ממילא דארף מען נישט צוקומען אז אונז זאלן צינדן פאר זיי פאר זיי צו מאכן ווייניגער. די אמת איז מען קען אפשר זאגן בדרך מליצה מען זאגט ביי די זמירות שבת פון שבת אינדערפרי צמאה נפשי אל השם איך גליסט מיך צו דער אייבערשטער, ימלא השובע אסמי, און דער אייבערשטער זאל אונז אנפילן אונזערע זעקלעך מיט אסאך תבואה, אל ההרים אשא עיני, איך הייב אויף מיינע אויגן צו די בארג, כהלל ולא כשמאי, צו אזוי ווי שיטת בית הלל און נישט אזוי ווי שמאי, איז וואס איז דער ענין אין דעם? ווייל אונז האלטן דאך, אונז ווילן ווערן אונז ווילן ווערן נאנטער צו די אייבערשטער, צמאה נפשי אל השם, אונז ווילן אז די אייבערשטער זאל אונז נענטער ברענגען, אונז ווילן צו האבן א גליסט צו די אייבערשטער, צמאה נפשי אל השם, און זאגט ער, אל ההרים אשא עיני כהלל ולא כשמאי, זאלסטו מאכן אזוי ווי בית הלל, אז דו זאלסט זיין מוסיף והולך, זוך נישט, זיי נישט פארנומען צו אוועקשטופן סור מרע, אוועקשטופן די גוים, אוועקשטופן די גויאישקייט, אוועקשטופן די יצר הרע, נישט דורך דעם וועסטו מנצח זיין, מנצח זיין דורך דעם וואס דו גייסט טון מוסיף זיין, און מוסיף זיין צו גיין ארויף און ארויף זיין א מוסיף והולך אל אל ההרים אשא עיני, איך וועל קוקן אויף די בארג צו גיין ארויף און ארויף, ווייל כהלל ולא כשמאי, ווייל די די ריכטיגע וועג איז צו גיין אזוי ווי בית הלל, ביי זיך צו מוסיף והולך זיין, דורך דעם אליין שטופט מען אוועק די גויאישקייט אויכעט, וועגן דעם טאקע אנהייב פרשת מקץ שטייט ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, פרעה האט חולם געווען, שטייט נישט פרעה מלך מצרים, פארוואס שטייט נישט א לשון כבוד פון פרעה מלך מצרים? שרייבט רבינו בחיי אז אין די גאנצע פרשה שטייט נישט כמעט מלך מצרים בכלל פרעה מלך מצרים, ווייל דא ביי פרעה דא האט זיך אנגעהויבן ווען יוסף הצדיק איז געווארן די משנה למלך, יוסף הצדיק איז געווארן גרויס, א איד איז געווארן גרויס, איז פרעה געווארן ווייניגער, דא האט זיך אנגעהויבן די מפלה פון פרעה, ווייל אויב א איד ווערט העכער און העכער און זיין תכלית און זיין תפקיד אויפן וועלט, יוסף הצדיק האט עס געדארפט טוהן מיט זיין קעניג אין מצרים, אונז דארפן עס טוהן אויף אונזערע וועג, יעדער איינער לויט זיין תפקיד, צו זיין א מוסיף והולך, גיין ארויף און ארויף, דורכדעם אטאמאטיש איז פרעה מלך מצרים מיט אלע זיינע מענטשן, די יצר הרע מיט אלע זאכן, ווערן אטאמאטיש פוחת והולך, אזוי ווי פרעה האט פארלוירן זיין נאמען מלך מצרים, וויבאלד. יוסף איז ארויפגעגאנגען דארפן אונז אויך זיין א מוסיף והולך ביי אונז, און דורך דעם וועט מען קענען אוועקנעמען די חושך און די שנאה פון די גוים, די אלע זאכן קומט דורך דעם וואס אונז זענען מוסיף והולך ביי אונזערע תורה, יראת שמים און תפילין, די אלע זאכן, דורך דעם אטאמאטיש איז די גוים זענען פוחת והולך, די אייבערשטער זאל העלפן טאקע זאלן פטור ווערן און זאלן ניצל ווערן פון די גוים, זאלן זיי זיין טאקע פוחת והולך, אונז זאלן קענען גיין ארויף און ארויף.